זייט צוויי, קאסעט צוויי, המשך. זי האָט שווער געאָטעמט גלייך אין מיין פּנים אַריין, און איך האָב דערפילט אין איר אָטעם דעם זעלבן ריח פונעם אורפלאַנץ. ווי שיין עס איז די קרוג, ווי שיין! זע דעם אויסבויג ביים האַלדז, ווי איידל עס זענען געווען די הענט פון דעם טעפּער וואָס האָט די קרוג געקלעפּט. איך האָב געפֿירט מיט דער האַנט איבער די רונדיקײט פֿונעם קרוג און געדאַכט האָט זיך מיר, אַז אַ שיכּרות פֿון אַלטע װײַנען פֿאַרװיגט מיך. די װאַרעמקײט פֿון פֿאַטימאַס פֿינגער האָט זיך איבערגעגעבן דעם אַלטן שטײן פֿון דער קרוג. דאָס האָט געדױערט געצײלטע רגעס. ווען איך בין צו צום פענסטערל האב איך שוין געזעהן פאטימאן לויפן איבערן שמאלן שטעגל, זי האט געפאכעט צו מיר מיטן ווייסן טיכל און גערופן, אדוני, מארגן קום איך מיטן זונאויפגאנג! דאס לבנה ליכט באלייכט מיין חדר.

מיט לאַנגע טונקעלע פֿינגער און שיינע קנעכלרינגלעך אויף זיי, דאָס רופֿן פֿון שאַקאַלן, די קרוג אויף מײַן טיש אין לבֿנה-ליכט, און איך אַליין, וואָס די דאָזיקע ערד איז מיר אַזוי נאָענט געוואָרן, פֿיל זיך ווי אַ טייל פֿון איר, און מיר דאַכט זיך, אַז איך קען איר פֿון מײַנע פֿריסטע קינדער-יאָרן. אין דער איינזאמקייט מיינער שעפטשע איך צו זיך אליין מייסעלעך, וועגן קעמל-רייטער, וועגן ארעמע וואנדערער, וועגן די שיינע טעכטער און די פאסטעכער וואס פיטערן אין די נידערוגונגען. עס איז מיר גוט צו לעבן אין דער דאזיגער אויסגעטראכטער וועלט. ניין, זי איז נישט אויסגעטראכט. זי איז דא. הער זיך איין אין ווינט צווישן די דערנער, הער דעם געשעפּטש פֿון די ציפּרעסן, הער דעם ניגון פֿון די סיקאַמאָר העכסטע שפּיצן, שליס צו די אויגן און הער, וועסטו זען דורך די פֿאַרמאַכטע אויגן, ווי עס ציִען פֿאַרבײַ קעמל-קאַראַוואַנען, וועסט הערן אַלטע תּפֿילות. האָסטו געזען אין די נעכט ווי עס לאָזט זיך אַראָפּ אַ גרין-זילבערנער נעפּל אויף גאָטס ערד? צוערשט ווערט שאָטנדיק טונקל, די לבֿנה פֿאַרגייט, און פֿון די הרי יהודה רײַסן זיך אָפּ די העכסטע בערג, זײ װערן צעשמאָלצן אין אַ װאָלקן, דער װאָלקן לײַכט װי פֿאָספֿאָר, און מיט אַ מאָל װערט דאָס נאַקעטיקע פּנים פֿון דער ערד פֿאַרפֿלײצט פֿון פֿאָספֿאָר-נעפּל. אַזױ בין איך אױסגעפֿילט געװאָרן מיט דער טרױעריקער לאַנדשאַפֿט, נישט נאָר זײַט מײַן קומען אַהער, נאָר אױך מײַן קינדהײט האָט באַקומען צוריק דאָס, װאָס עס האָט נישט געהאַט. איך לאָז איר, מײַן ייִנגלשאַפֿט, אַרומלױפֿן אַ באָרװעסע, אַ פֿאַרחלומטע, אַ נײַגעריקע אױף אַלע שטעגן, און פֿאַרשפּיל איר מיט די שענסטע מײַסעלעך, װאָס עס שעפּטשן צו מיר די דאָרשטיקע בלעטער. בלױז אײן פֿאָדעם, אַ גרױער, בינדט מיך מיט דער װײַטער װעלט. איך בין פֿאַרװיקלט אין פֿאָדעם און האָב נישט די כּוחות אָפּצורײַסן זיך פֿון אים. װיל איך דעם ריס? װיל איך דען דעם ריס מיט איר? איך האָב ביז איצט נישט אָנגערופֿן איר נאָמען. פֿעליציאַ רופֿט מען איר. איצט קען איך שױן דאָס טאָן. ביז הײַנט האָט זי אין מײַנע טראַכטענישן נישט געהאַט קײן נאָמען. מענטשן, װאָס זענען װי אײַנגעװאַקסן אין דײַן פֿלײש, האָבן נישט קײן נאָמען. ערשט די דערװײַטערונג האָט איר צוריקגעגעבן דעם נאָמען. װען זי איז אַװעק פֿון מיר, האָב איך דערפֿילט אַ דערלײַכטערונג. דערנאָך האָט מיך די דערלײַכטערונג געשראָקן. איך האָב איר פֿײַנט געקראָגן. אין די שלאפלאזע נעכט האב איך צונויפגעקליבן טויזנטער טענות, פארדאכטן, באשולדיגונגען, צונויפגעשטעלט פון זיי אן אומהיימליכע שווארצע מאזאיק פון שנאה און האס. דערנאך האב איך דערפילט אז אונטער דעם אייז-פאנצער פון האס צאפל איך מיט מיין ליבשאפט צו איר. די שנאה איז אבער געבליבן און זי האט זיך ווי א לאווע צעגאסן און איז געווארן א טייל פון מיר. זי איז ארויס פון די גרעניצן וואס איך האב פאר איר געמאכט, און מיינע פריינד האבן זיך דערווייטערט פון מיר, זיי האבן געטייטלט אויף מיר און געזאגט, ער איז פול מיט האס און פארדאכט, איך ווייס אז אויך פעליציע האט מיך פיינט, און דאך אין דער דאזגער קעגנזייטיגער פיינטשאפט דערווייטערטע שוין קענען מיר זיך נישט דערווייטערן, אט דער האס צו זיך צו די יארן פון פיין צו די דערנידריגונגען דארט האב איך אריבערגעצויגן אויף איר, זי האט מיך געזעהן מיין געפאלנקייט, א ציטערדיגן פארן נאקעטן לעבן געבויגן פון הונגער, שרעק, קעלט, זי האָט געוויינט אין די נעכט איבער מײַן אײַנגעשרומפּן לײַב, וואָס איז אונמעכטיק געלעגן אויף דעם שטרוי-געלעגער. זי האָט געזען, ווי מײַנע פֿינגער האָבן קראַמפֿהאַפֿט געקלאַמערט דאָס הונגער-ברויט. זי האָט געהערט דאָס חניפֿה-געשעפּטש מײַנעם צו די באַשטיוולטע גראָבע פּאַרשוינען. שוין דעמאָלט האָב איך איר פֿײַנט געהאַט פֿאַר וואָס זי זעט דאָס. נאָר איך האָב נישט געהאַט קיין כּוח פֿײַנט צו האָבן. יאָ, מען מוז זיין שטארק כדי צו קענען פיינט האבן, מען מוז זיין פריי, איצט בין איך דאס, איצט פארשטיי איך אלס. וואו האסטו באקומען דאס ווייסע ברויט וואס האסט אין יענעם שניי-שטורעם אוועקגעלייגט אויפן ראנד פון מיין בעט? עס ווארגט מיך נאך יעדער ביסן. דו ווייסט אלס, איך האב קיינמאל מיט דיר וועגן דעם נישט גערעדט, דו ביסט אוועק פון מיר, ווייט אוועק. דו וועסט צוריקקומען, איך גלויב אין דעם, וועסט קומען צו מיר, איך וויל דאס נישט, און דאך קוקן זיך אויס מיינע אויגן אויף דיר, און אז עס גייען דורך טעג און כ'זעה דיך נישט, צעשמעטער איך מיט שווערע פויסטן קלעפ דעם נארישן שווארצן מאזאיק פון פארדאכט און צעברעקל דעם טונקלן אייז פאנצער וואס טיילט אונז אפ. דאס איז דאך אלס איינרעדעניש, דאס איז דאך מיין וויסטע אויסטראכטעניש, דו גוטע, ליבע פעליציע. מיינע פלאנצן זענען באדעקט מיט געזונדע אפענע גרינע בלעטער. פאטימא העלפט מיר. יעדן טאג קומט זי אין מיין גארטן. איך האב באקומען א שם פון א גוטן גערטנער. מען דארף אסאך ביימער פאר די נייע ווירטשאפטן. איך האב אלערליי פלאנצן פון סובטראפישע ביימער. די נייע תושבים ווילן אבער גדר קוסטקעס. זיי ווילן זיך ארומצוימען מיט א לעבעדיגער צוים, אהא, די אלטע גארונג נאך אייגנטום, מען וויל וויסן די גרעניץ, א קלארע גרעניץ, אן אפגעצוימטע מיט געדיכטע שטעכיקע קוסטעס. די לעצטע טעג איז פאטימא שווייגנדיג און פארשלאסן. איך האב ליב די שטילקייט אירע. די אויגן-ווייסלען שרעקן מיך, דאס איז א לאקנדיגע שרעקעדיגקייט, וואס מער עס האבן אויפגעלעבט די פלאנצן, וואס גרעסער עס זענען זיך צעוואקסן די ביישטאם-צווייגלעך, אלס קלארער און שענער איז געווארן פאטימא. איינמאל איז זי געבליבן שטיין פאר דעם ווילדן קוסט און מיך שטום אנגעקוקט. דאָס איז אַ זעלטענער קוסט, זעסט די געשניטענע שמאָלע בלעטער? בעג זיך אײַן, פֿאַטימאַ. פֿילסטו נישט דעם רויִען ריח, דעם שאַרפֿן פֿון די קליינע בלימעלעך? זי האָט זיך איבערגעבויגן איבערן קוסט. איך האָב געזען איר לאַנגן האַלדז און דעם זילבער-פּוך פֿון אירע טונקעלע אָפּגעברענטע אָרעמס. אין דער שאָטנדיקער גרינקייט האָב איך דערפֿילט די ווײַנקילקייט וואָס טראָגט זיך פֿון איר. אַדוני, האָט זי געזאָגט, אַזוי שטיל האָב איך פֿאַטימע קיינמאָל נישט געהערט רעדן. אַדוני, דו האָסט ליב דעם פֿלאַנץ, וואָס איז נישט מער ווי אַ ווילדער דאָרן. יעדער איינער וואָלט אים שוין לאַנג אַרויסגעריסן, אַוועקגעשליידערט אויף דער אַנדערער זייט פֿון פּלויט. ער איז דאָך איבריק אין דײַן גאָרטן, ער פֿאַרנעמט נאָר אָרט. פֿילסטו נישט דעם ביטערן ריח וואָס טראָגט זיך פֿון אים? זי לאַכט, איך דערקען איר געלעכטער לויט די אַקסל, און עס איז מיר גוט געװען צו זען פֿאַטימען אַ קניִענדיקע לעבן דעם צעװאַקסענעם װילד-געקוסט. אױך איך האָב זיך אַראָפּגעזעצט. זאָל איך דאָס אַרױסרײַסן? האָט זי מיך פּלוצלינג געפֿרעגט און אירע הענט האָבן אָנגעכאַפּט דעם קוסט. איך האָב דערפֿילט, אַז זי איז אין כּעס. איז דאָס צוליב דעם, װאָס איך זיץ אַזױ נאָענט פֿון איר און האַלט איר אָרעם? אָדער דערפֿאַר, װאָס איך שענק אַװעק אַזױפֿיל אױפֿמערקזאַמקײט אזא נישטיגן פלאנץ. דו האסט ליב דיין גארטן, אבער מער פון אלעם האסטו ליב דעם ווילד פלאנץ, דעם אומנויטיגן. זי איז אוועק צו מיין חדר און געבליבן שטיין לעבן דעם שפליטער פונעם שפיגל וואס איז געהאנגן אויף דער וואנט. ווען נאר איך האב א קוק געטון פארוואס זי האט זיך אזוי לאנג דארטן פארהאלטן, איז זי א פארשעמטע אנטלאפן צום וואסער קראן. דעם טאג האב איך איהר דאס ערשטע מאל געהערט זינגן. דאס איז געווען אזא אויסגעטריקענטער האלדז-ניגון וואס טיילמאל איז ער געפלאסן שיין און מיט א מאל איז ער איבערגעגאנגען אין א פארדעמט טשורטשעריי. אין די אוונטן בין איך געזעסן אויף די שוועל און געקוקט צו די הרי יהודה. מיינע אויגן זענען געלייטערט געווארן, איך זעה אזא וואונדערליכע וועלט, אן אוונטיג בלויע, איך בין דורך דאָס גערונד מילדקײט מילד געװאָרן. פֿאַטימאַ! שעפּטשע איך. װער איז זי? פֿאַרװאָס רופֿט מען איר אױף אַזאַ פֿרעמדן נאָמען? באַלד װעט קומען די קלײנע קופּערנע שטוב-יאַשטשערקע און לױטערן אין ליכט-ראָד פֿון דעם לאָמפּ אױף דער זילבער-פֿליגעלעך און איך װעל ליגן מיט אָפֿענע אױגן אױפֿן פּאַלמע-טעפּעך. היינט האב איך אנטדעקט אויף דעם ווילדן פלאנץ רייפע זריע בעכערלעך. איך האב זיך איבערגעבויגן איבערן קוסט און אים לאנג באטראכט. פאטימא, פאטימא, האב איך גערעדט צום פלאנץ, פאטימא וועל איך דיך רופן, ווייל איך האב דיך אויף מיין פיצל ערד אנטדעקט. פאטימא וועט זיין דיין פלאנצן נאמען. אז איך האב אויפגעהויבן מיין פנים, האב איך געזען לעבן מיר דאס פאר'חידוש'טע מיידל. אדוני, רופסט מיך? פארוואס רעדסטו צום ווילד-גראז? איך פיל אז עפעס וועט געשעהן, עס וועט אויסברעכן ווי דער שטורעם, איך האב מורא פארן געוויטער, אז איך זע דעם פליסיגן זילבער אויף אירע טונקעלע ארעמס דאכט זיך מיר אז דער גארטן האט זיך צעוויגט און איך וויג זיך מיט ווי אין שיכרות, איך האלט די זריעה בעכערלעך פון ווילד געפלאנץ, איך וועל זיי קרייצן מיט אן אנדער געוויקס און עס וועט א נייער מין ארויסקומען, און אפשר זאל איך די זריעה צעשיטן אין ווינט? ניין, איך וועל דאס נישט טון. פאטימא איז מיר נאנט געווארן, זי איז א טייל פון מיין קליינער וועלט. פאטימא, די טונקל-האריגע, די שארף-אויגיקע, די אומבאקאנטע. אז איך דערנענטער זיך צו דיר, פלאקערן דיינע אויגן ווייסלעך, אמאל מיט פראסט און אמאל מיט ווייסן פייער. טיילמאל זענען דיינע הענט מילד, נאכגיביג, ווי די דורשטיקע בלעטער, און טיילמאל הארט, ווי דערנער. און עס איז געשען דאס אויף וואס איך האב געווארט, זי איז געקומען, פעליצא איז געקומען. מיר זענען געזעסן איינער קעגן אנדערן ביים קליינעם טיש, די פרעמדקייט וואס זי האט ארויפגענומען דורך די צייט פון אונזער נישט זען זיך האט מיך נענטער געמאכט צו איר. וואס מאכסטו? ווי אזוי לעבסטו? ביסטו צופרידן, פעליצא?

זי מאַכט פֿײַכט מײַנע אױגן און אין האַלדז שטיקן טרערן. װאָלט דאָס שװײַגן אָנגעהאַלטן נאָך אַ פּאָר מינוט, װאָלט איך צוגעפֿאַלן צו אירע הענט מיט מײַנע ליפּן. פֿעליציאַ האָט זיך אָבער אױפֿגעשטעלט און הױך געפֿרעגט, װער איז זי, די, װאָס האָט מיך אַזױ פֿאָרשעריש באַטראַכט בײַ דײַן שװעל? אָט דער טונקעלער שד איז דײַן געליבטע? כאַ-כאַ-כאַ! פעליצא האָט געלאַכט אין איר קאַלט געלעכטער, וואָס איז מיר אַזוי טרויעריק באַקאַנט. אין דעם דאָזיקן געלעכטער האָט זי זיך מיר ווידער אַנטפּלעקט. איך האָב איר דערקענט, ווי עס שפּילט זיך דער גיפֿטיקער שפּאָט אויף אירע ליפּן. דאָס ביסעלע פֿרעמדקייט, דאָס, וואָס האָט מיך אַזוי צוגעצויגן צו איר, איז פֿאַרשווינדן. עס איז צערינען געוואָרן. איך האָב דערזען פֿאַר זיך מײַן נעכטן. איך האָב אויף דער פֿראַגע איר גאָרנישט געענטפֿערט. איר געלעכטער איז פֿאַרגליווערט געוואָרן. מײַן קאָפּ שווערט אַראָפּ. איך האָב אים אַרײַנגענומען אין די הענט און קוק שטאַר אויף אַ שפּאַלט אין דער וואַנט, אויף דער אַלטער לעמענער קרוג וואָס שטייט אויפֿן טישל. פֿעליציאַ האָט אַ סך גערעדט. איך האָב זיך דערוווּסט, אַז זי אַרבעט און וואוינט אין אַ קליינעם צימער אין צענטער פֿון דער שטאָט.

איך דערקען אז מיין ארעמקייט, מיין טרויעריגער אויסזען פארשאפט איר פארגעניגן, אז א להכעיס'דיגע צופרידנקייט פינקלט פון איר פנים, זעסטו וואס איז געווארן פון דיר אן מיין אויפזיכט? דו וואלסט אויך דארט אומגעקומען. די נישט געזאגטע רייד אירע האב איך ארויסגעפיהלט פון יעדן קער אירן. איך האָב אַראָפּגעלאָזט דעם קאָפּ נאָך נידעריקער און צוגעשלאָסן די אויגן. זי איז אַרומגעגאַנגען הין און צוריק און גערעדט ווי צו זיך אַליין. דאָס איז געווען אַ מאָנאָטאָנער געשעפּטש וואָס האָט מיך מיד געמאַכט. אַז איך האָב זיך אויפֿגעשטעלט איז זי געוועזן בײַם פֿענצטער און געקוקט צו די אויסגעלאָשענע פֿעלדער. איך וועל ווידער קומען צו דיר. ווען, ווייס איך נישט. איך בין פֿאַרנומען. די ווערטער האָט זי געזאָגט שוין אויף דער שוועל, און מיט די פינגער האָט זי באַרירט מיינע שאַרפע קינבאַקן. אין הויף איז געשטאַנען פאַטימאַ ווי אַ לוירנדיקע הירשין און געקוקט אויף אונז. איך האָב באַגלייט פעליצן ביזן הויפּט-וועג. מיר זענען געגאַנגען דורך דעם קעמל-וועג פאַרביי דעם סיקאַמאָר. כ'האָב זיך אַ וויילע פאַרהאַלטן און אויפגעקליבן עטלעכע שיקמה-פּירות. איך האָב גראָד גענומען די פאַרוועלקטע און ווערעמדיקע. וואס זאל איך איר זאגן? בעסער שווייגן. און אפשר וואלט איך געדארפט רעדן, שרייען? איז דען נישט מיין מידקייט דאס זיצן מיט א אראפגעלאזטן קאפ און דאס שווייגן אן אפהענטיגקייט פחדנות? דו וועסט זיך אזוי א לעבן לאנג פלאנטערן צווישן די קליינע יונגע ביימלעך וואס דו האדעוועסט אין די דערנער, מען דארף קענען

דאס געקנעטשטע זעט אויס ווי די זון וואלט זיך פון אים קיינמאל נישט אפגעקערט, אפילו ווען ער געפינט זיך אין קילן שאטן. דאס איז א טרויעריג פנים, א טרויער נישט צוליב ליידן און פיין. עזריה'ס טרויער איז א טייל פון דעם טרויער פון די פעלדער, די לעכצנדיגע, און פון די ווייטן, די אפענע. דאס איז דער טרויער פון גאט'ס באשאף. אין מיין הויף איז שטיל. איך הער נישט פאטימא'ס אפגעהאקט זינגן, נישט דעם געשארך פון אירע טריט. פאטימא, רוף איך, פאטימא! איך האב ליב דעם פרעמדן קלאנגפולן נאמען. איך הער זיך איין אין מיין אייגענעם עכא, און לויט דעם ווידערקלאנג וואס קומט צו מיר דערקען איך אז אויך די פעלדער, די ביימער און די הימלען האבן ליב דעם דאזיגן מיידלישן נאמען. וואו איז פאטימא? די טיר איז אפן, איך ווייס אז זי גייט קיינמאל נישט אריבער מיין שוועל ווען איך בין נישט אין הויף. אז איך בין אריין אין מיין צימער האב איך דערזען אויף דעם שטיינערנעם דיל צובראכענע שערבלעך פון דער וואונדערליכער אלטער קרוג. איך האב זיך אראפגעזעצט אויף דער פאדלאגע און געקליבן די ליים-שפלינטערס, דאס זענען געווען קליינע שערבלעך ווי צעשאטענע שטיינדלעך פון אן אויסגעלאשענער אנפארביקער מאזאיק. פֿאַטימאַ! רוף איך. קיינער ענטפֿערט מיר נישט. ווער האָט צעבראָכן און צעטראָטן די וווּנדער-קרוג? ווער האָט עס מיט ווילדע רוגזה צעשטערט אָט אַזאַ איידעלע קרוג? און אַז איך בין אַ דערצאָרנטער געלאָפֿן צווישן די ביימלעך, האָב איך דערזען מיין ווילד-פֿלאַנץ אַן אַרויסגעריסענעם מיט די וואָרצלען. איך האָב אים אויפֿגעהויבן פֿון דער בייט. פֿון די נאַקעטע וואָרצלען האָט זיך געשאָטן ערד. די שמאלע בלעטלעך האבן נאך געלעבט, איך האב געפילט אז מיט געציילטע מינוטן צוריק האט מען די פלאנץ ארויסגעריסן מיט די ווארצלען. דאס האט פאטימא געטון. פאטימא. איך בין געלאפן צו דער שטיינערנער צוים און געזוכט אין די ווייטן, איך האב נאר געזען אין זאמד די פוסטריט פון פליצים,

אפשר וועט ווידעראמאל קומען פאטימא, ווער קען וויסן? איך ווייס אז כ'וועל שוין מער קיינמאל נישט קענען פירן מיינע אומרואיגע פינגער איבער דער איידעלער וואונדערשענער קרוג. ביים כנרת. איך בין פארבייגעגאנגען דעם הר תבור און געלאזט זיך מיט א שמאלן שאסיי וועג. דער נאַקעטער באַרג מיט די שטיינערנע בעקנס, מיט די ליימיקע האָדערן, וווּ עס זענען אין די רעגנס געפֿלאָסן וואַסערשטראָמען, מיט די נידעריקע דאָרנביימער, דאָס אַלץ איז מיר נאָכגעגאַנגען. איך האָב זיך געוויקלט אַרום זיין צופֿוסנס איבער אַ שעה צייט, אַ מידער און טרויעריקער.

און זיין צופוסנס פאַרזיגלט מיט שטיינער. האָט מיך דער באַרג אַזוי טרויעריק געמאַכט, אָטאָ דער איינזאַמער באַרג אין מיטן פון דעם מילדן פלאַכלאַנד. און אפשר בין איך אַהער געקומען מיט מיין אומרו צו די דאָזיגע רואיקע וועגן, וואָס אַלע פירן זיי צו די גרוי-זילבערדיקע נעפּל-נידערונגען פון כנרת, מיין טראָט איז געוואָרן אייליקער, איך האָב חשק אויסטאָן די שיך און אַ באָרוועסער לויפֿן פֿאָרויס. עס איז מיר אַ שאָד אָפּצושטעלן זיך אויף אַ רגע. איך גיי, ווי עמעצער וואָלט מיך גערופֿן. איצט האָב איך די שאָטנס אונטער מיין רוקן. איך זע ווײַט, ווײַט פֿאַר זיך די נעפּלען, די זילבערדיקע נעפּלען. דאָס איז אַ לאַנגער נעפּל-שטרײַף וואָס הענגט צווישן הימל און ערד. און מיט אַ מאָל

אָ גאָט, װי אָפֿן עס איז הײַנט דײַן פּנים! װי אָפֿן עס איז דײַן װעלט! אַזאַ ליכטיקע, אַזאַ געבענטשטע קלאָרע רחבֿות! אױף מײַלן װײַט איז נישטאָ קײן שום טונקעלער פֿלעק. דאָס אײנציקע, װאָס שאָטנט דאָ, איז מײַן טרױעריק פּנים. אַ קלײנער קנױל פֿון שאָטנס אין דײַן ליכטיקער װעלט. איך האָב פּחד פֿאַר די שאָטנס.

עס איז גוט צו גיין בארוועס איבער דער דאָרשטיגער ערד. איך בין נענטער צו איר. מיינע אויגן זענען אָנגעשטרענגט. פון יענער זייט כנרת זעהט מען דעם מילדן באַרגיקן האָריזאָנט. מיין בליק צערטלט די מילדקייט. איך פיהר מיינע אויגן ווי עס פיהרט אַ יונגער פּאַסטוך דאָס ערשטע מאָל שאָף אויף די פעלדער.

אַז איך שטרעק אויס מיין האַנט דוכט זיך מיר אַז איך באַריר יענע שניי-ווייסקייט און אַ גוטער שטראָם גיסט זיך איבער דורך די פינגער-שפּיצן פון מיין אין מיין גאַנצן קערפּער. מיין האַנט צערטלט די קליינע ברוסט-בערגלעך וואָס דערהויבן זיך רעכטס פון חרמון. דאָס איז אַ וואונדערליכע בייגעוודיקייט פון ליניעס אַזש דו פילסט אַ תענוג. איך שליס די אויגן. די ליכטיגקייט דרינגט אריין דורך די אויגנלעדלעך. מיר דאכט זיך אז איך בין דורכזעעוודיג געווארן, איך בין איצט ווי א לייכטער וואלקן וואס וואנדערט צווישן די בערג. איך לויף בארג אראפ. מיך דערווארט דער בלאער שטילער כנרת. איך לויף וואס אמאל האסטיגער. די שווארצע פערל שנור איז צעריסן געווארן. א טשאטע קראן האבן אויסגעפיקט די שווארצע פערל און זיי זענען פארשווינדן. איך אנטלויף פון יענע טרויער נעכט, פון די אלע לוירונגען וואס האבן מיך פארוויגט אין פינסטער געוועבן. איך רייס זיי מיט מיין ברוסט, ווי לייכט עס איז מיר, און וואס לייכטער עס איז מיר, אלס דורכזעעוודיגער ווערט דער כנרת. אט איז שוין דאס פישער געסל פון טבריה. פארוואס גיי איך א בארוועסער אויף די שטיינער פון ברעג? איך האָב אָנגעהאָנגען די שיך אױף די אַקסלן און קוק אױף די פֿישער-יונגן. איצט פֿיל איך אַ מידקײט. איך האָב זיך איבערגעבױגן איבערן ברעג און זע מײַן פּנים אין כּנרת. דער װאַסער-שפּיגל איז אַזױ דורכזעעװדיק, אַזש מען זעט די שטײנדלעך פֿון באָדן. בין איך דאָס דער מידער מענטש מיט די גרױע האָר בײַ די שלײפֿן, מיט די שאַרפֿע קנעטשן בײַ די אױגן-װינקלעך? איך באַריר מיט די פֿינגער מײַן פּנים. דו האָסט צו אָפֿט געקוקט אויפֿן ליכט, אויף שאַרפֿן זונליכט, דערפֿאַר די אומרו קנייטשן אַרום די אויגן, שעפּטש איך צו זיך אַליין. די פֿישער-יונגן קוקן אויף מיר מיט שפּאָט, איינער האָט קליינע שטעכיקע אויגן און זײַן שטערן איז צונויפֿגעצויגן, דער צווייטער, אַ בערדיקער, קוקט אויף מיר מיט באַדויער און מיטלײַד. איך בויג זיך נענטער און נענטער צום וואסער. איצט פיל איך דעם וואסער ריח. דאס וואסער איז גוט צו מיר. איך באריר דעם שפיגל מיט די האנטפלאכן. ווי גוט און ווייך עס זענען די וואסערן פון כנרת. איך בין לאנג געזעסן אויף אן אלט פישער שיפל און זיך געוויגט. אז איך האב צוגעשלאסן די אויגן האב איך געזען א קליין בארוועס יינגעלע גיין צום טייך. ער גייט כאפן פיש מיט זיין ווענטקע. דער טײַך איז בלוי. וואָלקנס שווימען דאָרטן אַרום, און צווישן די ראַנדן פֿון די וואָלקנס טונקלן זיך די רוקנס פֿון פֿיש. הונדערטער פֿיש. זיי שווימען אָן טשאַטעסווײַז. דער שטיין איז קיל. אַרום גרינע לאָנקעס. אויבן, אויפֿן הויכן באַרג, איז זײַן היים. ווי אלט איז ער? אכט יאר? ניין יאר? דאס זאמד איז הייס, דאס גראז איז ווייך, די מוטער נעמט די קליינע פישלעך ארויס פון קריגל, איינס באקומט די קאץ. אמת מיין קינד, דאס גרעסטע פישל איז געווען גראד דאס וואס דו האסט נישט געקענט כאפן. וויפיל יאר איז שוין פון דעמאלט אדורך?

צווישן דעם קליינעם טײַך ערגעץ אין מאַזאָוויע פֿון מײַנע ייִנגל-יאָרן, און דעם כינרת, איז נישטאָ קיין שום צײַט-אָפּשניט. עס איז דאָך איצט געשען. נאָר וואָס בין איך געגאַנגען איבער די זאַמדן, איבער די שטיינער. אַ באָרוועסער. איך פֿיל נאָך יענעם טעם פֿון די וואַסערן, דעם ריח פֿון פֿיש און פֿון די פֿישער-שיפֿל. אויבן שטייען די קליינע אָרעמע שטיבער. איך בין דאָך פֿריִער פֿאַרבײַגעגאַנען די געסלעך. עס איז מיר אַזױ לײַכט אױפֿן האַרצן, אַזאַ זאָרגלאָזיקײט אַ ייִנגלשע איז מיך באַפֿאַלן. איך גײ איבער דעם פֿישער-געסל און קוק יעדן מענטשן אין די אױגן אַרײַן. איך בלײַב שטײן פֿאַר אָפֿענע טירן, קוק אַרײַן אין די קראָמען, אין די ענגע געװעלבער, איך זע דעם אָנהױב

ער קוקט מיך אן מיט טיף-ברוינע אויגן און שווייגט. פארשטייט ער נישט מיין לשון? יא, ער פארשטייט. איך רעד דאך אויף זיין שפראך. איך דערקען אין די ציטעריגע ליפן זיינע אז ער וויל עפעס זאגן. די שווארצאפלען זיינע זענען גרויס געווארן, איך דערקען אין זיי נייגער, שרעק, און אז ער האט איינגעצויגן די שמאלע יינגלשע אקסלן און א שמייכל געטאן צו מיר האב איך אים גלייך דערקענט. דאס בין איך אליין! איך בין דאס, דער זעלבער געפורעמטער קאפ, די זעלבע געשניצטע ליפן, דאס זעלבע ציטערן מיט די אקסלן און דער שימער פון די אויגן. איך האב ארויפגעלייגט מיין האנט אויף דעם קאפ זיינעם, דאס יונגעלע האט געשטאמלט, איך גיי צום פישער מארק, דארטן וואוינען מיר, דאס זענען מיינע פיש, איך האב זיי געפאנגען. ווייז זיי מיר, ער האָט צעוויקלט אַ קליין רענצל און פון דאָרטן אַרויסגענומען אַ ליימען קריגל, עטלעכע קליינע פישלעך מיט זילבערדיקע בייכער זענען דאָרטן אַרומגעשוואומען. אָ, ווי די צייט איז זיך צונויפגעלאָפן, אַזוי ווי עס באַגעגענען זיך צוויי ווייטע און פרעמדע שטערן, וואָס אין זייער פאַלן קרייצן זיי זיך מיט די פייערן. איך און דאס יונגעלע ביים כנרת האבן צונויפגעשמאלצן צוויי וועלטן. ניין, נישט צוויי וועלטן, דאס איז איין וועלט. דאס איז דיין וועלט. דו גייסט פאראויס און פאראויס, און דו מיינסט אז דו גייסט פון עפעס אוועק. אוי, דו נאר איינער, דיין גאנצער גאנג איז דאך דער צורוקגאנג צו יענעם ערשטן טריט דיינעם פון א דריי יעריג יונגעלע אויף דעם גרינעם פעלד, ווען דו ביסט געוועזן אזוי נאנט צו די גראזן און די בלימלעך. צו דעם טײַך, און האָסט דערקענט די װעלט לױט די ריחות, לױט דעם טעם פֿון יעדן פֿלאַנץ װאָס דײַנע ליפּן האָבן פֿאַרזוכט. נישט אַלעמען איז באַשערט צו דערגײן צו דער קדמון-צײַט פֿון אײגענעם לעבן. איך בין דערגאַנגען. דאָ, בײַם כּנרת, דורך דעם דאָזיקן קלײנעם ייִנגעלע. איך קען איצט דערפֿאַר קוקן אױף דעם שנײליכט פֿון חרמון. אויף דעם גרין-זילבערנער ווייט פון די בערג, אויף דעם בלוילעכן שפיגל-פלאך און מיטוויגן זיך מיט דעם שטומען ניגון פון די כוואליעס. דאס יונגעלע גייט בארג ארויף, איך שטעל מיינע טריט אין זיינע פוס-שפורן. איך וועל אים נאכגיין, ווייל עס איז מיר גוט צו קוקן אויף זיך אליין. דו גייסט, און דיין אייגענע יונגקייט וואס דו האסט דיר ווידער באשאפן, וואס דו האסט דיר אויפגעזוכט, פירט דיך. דאס יונגעלע קוקט זיך יעדע רגע ארום און זיינע קינדערישע אויגן ווערן גרעסער. אדון, פארוואס גייסטו מיר נאך? עס איז מיר גוט דיר נאכצוגיין ווייל איך גיי זיך אליין נאך, דאס זענען מיינע אייגענע פוסטריט וואס דו שטעלסט. ער האָט געלאַכט, און זײַן געלעכטער האָט אָפּגעקלונגען אין מיר אַזױ אײגן. פֿון דעם פֿישערמאַרק פֿירן עטלעכע קלײנע געסלעך. בײַ אײן געסל טונקלט זיך אַן אַלטע מױער, געבױט פֿון שװאַרצן שטײן, אַ בײכיקע װאַנט מיט שמאָלע פֿינצטערע לעכער. זעט אױס, אַז דאָ איז געװעזן אײנע פֿון די צענדליקער מױערן, װאָס האָבן געפֿירט צו דער אַרומגערינגלטער באַפֿעסטיקטער שטאָט. דאָס ייִנגעלע איז געבליבן שטײן פֿאַר אַ שטײנערן הױז און גערופֿן צו די טרעפּ. ערגעץ אין אַ קלײן פֿענצטערל האָט זיך אַ װיג געטאָן אַ װײַסער פֿאָרהאַנג, און אַ פֿרױענקאָפּ איז געבליבן אַ װײַלע אין פֿענצטערל. פֿון צופֿיל זון האָב איך נישט געקענט גענױ זען איר פּנים.

א זקן איז פארבייגעגאנגען און מיך אנגעקוקט. וואס זיצט דא אדוני ביי די ווענט? זיי קרישלן זיך, פון צייט צו צייט פאלן דא שטיינער, עס איז א געפאר, זעהסטו נישט די שפאלטן אין די אלטע ווענט? איך לאך צו אים מיט א שטום געלעכטער. ביסטו פון דער פרעמד? פרעגט מיך דער זקן. ער האט א וואונדער-שיינע שווארצע בארד און א ליכטיגן שטערן ווי ער וואלט אים געוואשן מיט שניי פון חרמון. נישט פון דער פרעמד בין איך, זקן, א היגער בין איך, פון דאנען. ער האט געקוקט אויף מיר מיט פרעגנדיגע אויגן און געשמייכלט. איך האב אנגעוויזן אויף דעם איינזאמען הויז צווישן די חורבות און געטייטלט צום קליינעם פענסטערל מיטן ווייסן פארהאנג. דער אלטער האט אויפגעהערט צו שמייכלען און איז אוועק. נאכמיטאג האבן זיך ארום מיר פארזאמלט קינדער פון פישער-געסל, זיי זענען געשטאנען אין האלב קרייז און געשוויגן, איך האב געזוכט צווישן זיי דאס קליינע יונגעלע. די זון פארגייט, די בלאָקייט ווערט טיפער, איצט איז דער כנרת גרין-זילבערדיג, די בערג זענען לייכטער געווארן,

עס איז שוין נאַכט. איך גײ איבער די געסלעך. אין שענק איז טומלדיק. די פֿישער-ייִנגן זענען איבערגעבױגן איבער די קלײנע טישלעך און װאַרפֿן בײנדלעך. אײנער מיט די שפּיציקע אײגעלעך האָט מיך דערקענט. פֿאַרבײַגײענדיק, האָט ער מיך אַ שטױס געטאָן מיטן אַקסל. חבֿיבֿי! יאַ, חבֿיבֿי! האָט ער הײזעריק אױסגערופֿן און פֿאַרקװעטשט בײדע אױגן. גיס אן א גלאז האב איך גערופן צו דער מויד מיט די אנגעשוואלענע רויטע באקן ביים בופעט. אליין זויפסטו? או, דאס איז דאך דער פישער, מיר האבן צוזאמען געטרונקן. די מויד האט ארויפגעלייגט איר האנט אויף מיין אקסל. עס איז קיל, איך גיי איינער אליין איבער די נאקעטע געסלעך, עס איז מיר גוט, איך זינג, און עס הערן מיך די שטערן. איך בין ווידער ביי דער אלטער וואנט, דארטן וואו עס איז געוועזן דער מויער צו דער שטאט. דאָ האָבן געפּאַנצערטע רײַטער געוואַכט. די צײַט האָט פֿאַרפֿוילן. צעפּראַלט די טויערן פֿאַר דעם טרויעריקן גער. און איך גיי איצט אַרײַן אין דער שטאָט ווי אַ זיגער. מײַן ווײַס פֿערד איז דער נעפּל. אַז איך וועל אַ פֿײַף טאָן, וועט דאָס פֿערד קומען צו לויפֿן מיט די זילבערנע שטערן-שפּאָרן, און איך וועל זיך אויפֿזעצן אויף אים און אַוועקרײַטן. איך קען זיך אלץ נישט אפרייסען פונעם ארימען ליכט וואס פאלט פון פענסטערל, דארטען רוהט דאס קליינע יונגעלע, דאס רוה איך דארטען, איך, איך. איך גיי בארג ארויף, עס באגלייט מיך דער זקן מיט דער וואונדערליכער בארד, פארוואס בלאנקעסטו ארום פרעמדער מענטש און געפינסט נישט קיין רוה,

זעה ווי קלאר ער איז איצט. ווייסטו פארוואס מען רופט דעם ים כנרת? דאס איז פון ווארט כינור, א פידל. דער כנרת זעהט אויס ווי א פידל. דער ירדן וואס שווימט צום ים המלך איז דער פידל-האלז. דאס איז גאט'ס פידל. הערסטו זיין פידל-געזאנג? איך בין אַוועקגעפאַלן אַ מידער אין קליינעם האָטעל-צימערל און גלייך איינגעשלאָפן מיט אַ שלאָף פון אַ מידן און טרויעריגן וואַנדערער. אין האַלב נאַכט בין איך צו צום פענסטער און לאַנג געשטאַנען אַ פאַרהילטער אין פינסטערניש. די מידקייט האָט מיך גובר געוועזן. איצט ליג איך אין חלום. איך זע אַ גרויסן ליכטיגן פידל צווישן גרינלעכע נעפּלען, דאָרטן וואו ס'איז דער חרמון.

פֿון אױבן לאָזט זיך אַראָפּ אַ רעגנבױגן און באַרירט דעם זילבערפֿידל. אַ קלײן באָרװעס ייִנגעלע גײט פֿון טײַך און הערט זיך אײַן אין פֿידל-געזאַנג. די רױט-פּנימדיקע מױד פֿון דער פֿישערשענק אָטעמט אַזױ הײס. די שיכּורע פֿישער האָבן צוגעשלאָסן די אױגן און שװײַגן. פארטאג. איך קיהל מיין הייסן קאפ אין כנרת, מיינע שיך האב איך פארווארפן אויפן אקסל און וואנדער איבער דער דאס גערערט. ווען איך בין דערגאנגען צום הארט האוואר איז שוין די זון געשטאנען הויך. דאס גיין איבער די בארג וועגן האט מיך אפגעפרישט, אז איך האב אויף א וויילע צוגעשלאסן די אויגן צוליב אן אומגעאהנטע פרייד וואס האט מיך ארומגענומען,

דער רוף הילכט אפ אין דעם פרימארגן, גליטשט זיך איבערן ים-פלאך און קומט דערנאך צוריק מיט די כוואליעס וואס פאטשן אין שטיין פון ברעג. די באהעפטונג פון דער שיף מיט די שטיינער אין ברעג איז אזא שטילע אז דו בלייבסט פארחידושט. ווען איז דאס געשען? איז דאס מעגליך אז אט אט די צעוויגטע שיף וואס האט געשניטן די ים-מרחקים איז אזוי רואיג פארקניפט געווארן מיט די שטאל-רינגן פון האפן? דאס איז אוודאי געשעהן נאכדעם ווי דער רוף פון פרימארגן איז צוריקגעקומען צוברעקלט פון די ווייטן און אויסגעגאנגן אין טונקעלן שאטן פון די מעכטיגע שווארצע שיף-ווענט. דעמאלט איז שטיל געווארן דער ים, די מענטשן האבן איינגעהאלטן די אטעמס און דער שטאלענער שטריק האט ווי א נאפלשנור פארקניפט די שיף מיט דער ערד. די שטילקייט איז אבער גלייך אויפגעבראכן געווארן, צוערשט האבן די ים-כוואליעס אויפגעהויבן שוימיגע קעפ און עס האט זיך געדאכט אז עמיצער האט אויפגעפראלט זילבערנע טויערן צו אן אומבעקאנטער ווייט. ווען מיכל איז אראפגעגאנגען פון די שיף זענען די וואלקנס פון כרמל געווען דורכזיכטיג. דער ים איז אים נאכגעגאנגען, ער האט זיך עטליכע מאל אומגעקוקט, עס איז אים אויסגעקומען אז די לייכטע וואלקנס אויפן בארג רוקן אין די שוימיגע זילבער קעפ פון די כוואליעס ווארטן ערגעץ אויף זיך, ערגעצוואו און ערגעץ ווען וועלן זיך באגעגענע און ער וועט דארט זיין. ער האט אויסגעמיטן די מענטשן וואס האבן געשריען, געפירט קליינע מאטאר וואגנס מיט געפעק, קיינער ווארט נישט אויף אים, קיינער וועט אים נישט באגעגענען, ער האָט געוויזן זיינע פּאַפּירלעך ביים טויער פון האַפן און דערנאָך געזוכט עפּעס אין די טאַשן. מיכל האָט דאָרטן געפונען ניקל-געלט פון פאַרשידענע לענדער, אַ צעקנעטשטן בריוו. עס איז זוניק, ליכטיק, ער זעט זיין אייגענעם שאָטן. אַזאַ שאַרפן שאָטן האָט ער פון זיך קיינמאָל נישט געזען, אַזוי ווי פון טונקעלן מירמל איז זיין שאָטן. וויאזוי קען אזא היימלאזער מענטש ווי ער, וואס זיין גאנץ פארמעגן איז דאס רענצל אויפן רוקן, און דער גאנג איבער דער דאזיגער פרעמדער שטאט איז אזא ציטערדיגער, ווארפן א שאטן? דער אוטא לויפט איבער א נאקעטן שאסיי, רעכטס איז דער ים, לינקס, אַ באַרג קײט מיט נעפּלדיקע לײַכטע װאָלקנדלעך מיט שטײנערנע אָפּריסן, מיט צװערג-קוסטעס, אַן אַלבערט-װעלטל, אַ שטײן-האַקערײַ פֿאַרהילט אין געלן שטײן-שטױב, טרוקענע פֿעלדער, אַן אַראַבער אױף אַן אײזל, לאַסט-אױטאָס, טעלעפֿאָן-סלופּעס, װעג-צײכנס, מיכאל קוקט און עס מישט זיך אויס נייגיר מיט מידקייט, לאנגווייל און לאקנדיגע דערווארטונג אויף עפעס וואס איז אומבאקאנט און וואס וועט קומען. ער וועט שטיין ביי קרייצצוגן פון גאסן, אין דער האנט וועט ער האלטן אן אלטן בריוו, ליינען פאר פרעמדע מענטשן דעם צוריקאדרעס פון בריוו, ער וועט גיין איבער געסלעך, עפענען טירן, מען וועט רעדן צו אים אויף א פרעמדע שפראך און ער וועט יא פארשטיין און נישט פארשטיין, ער וועט יעדן איינעם דאנקן פאר די אומפארשטענדליכע ווערטער וואס מען רעדט ארויס צו אים, דערנאך וועט ער ווי א שול יונגל ליינען אות נאך אות די שילדן איבער די קראמען און נעמען וועלן זיך צונויפגיסן, צונויפפלעכטן, אז עמיצער וועט אים נאכקוקן וועט זיין הארץ האסטיגער קלאפן. מיכל איז געשטאַנען בײַ אַ טיר און לײַכט אָנגעקלאַפּט. עס האָט אים באַנג געטאָן, װאָס ער איז שױן דערגאַנגען צו דער דאָזגער שװעל. ער װעט צוריקגײן צו די ליכטיקע גאַסן און װידער זיך פֿרעגן, גײן פֿון גאַס צו גאַס לױט די אָנװײַזונגען פֿון פֿאַרבײַגײער, דעמאָלט האָט ער אַ װערט אין זײערע אױגן. זײ מײנען, אז דער מידער מענטש גייט צו נאנטע, אז מען ווארט אויף אים, און מיט די פריינדליכע אנווייזונגען דערנענטערן זיי די צייט ווען היימישע הענט וועלן דעם פרעמדן ארומנעמען. ער דערקענט אין די אויגן פון די מענטשן דאס פייערל פון פרייד און פון קנאה. ווי אויסטערליש עס זאל נישט זיין, דאכט זיך מיכלען אז די דאזגע פארבייגייער זענען אים מקנא. זיי וואלטן אוודאי געוואלט באפרייען זיך פון לאנגווייל, און איבערלעבן די פרייד פון א באגעגעניש נאך א לאנגער אפוועזנקייט. טייל האבן מיכלען אנגענומען פאר א אויסגעדינטן זעלנער וואס איז צוריקגעקומען פון די מלחמה פעלדער, טייל פאר א וואנדערער וואס איז געקומען צו די נאנטע זיינע. דארטן אין גאס האט ער געהאט א ווערט אין די אויגן פון די מענטשן. דא ביי דער שוועל פונעם ווייט באקאנטן לאנדסמאן איז ער געווען איינזאם און טרויעריג. עס האבן אים באגעגענט צוויי אלטע לייט. ער איז געזעסן ביי א גרויסן טיש און געטרונקן טיי. דער גרויער מאן האט געווישט די ברילן און אים לאנג באטראכט. יא, איצט דערקען איך. דו ביסט געראטן אין טאטן. די אויגן, דער שטערן. דערנאך איז געווארן שטיל. ס'האט לאנג אנגעהאלטן די שטילקייט. מיכאל האט געקוקט אויף די זילבערנע בעכער וואס זענען געשטאנען אין א גלעזערנער שאפע, געקוקט אויף די טונקעלע רוקנס פון ביכער. דאס איז א בילד פון דערהיים, פאטאגראפירט צוזאמען אין איינעם שוין פערציג יאר. מיכאל האט געזען דריי שורות יונגע מענטשן, נישט געקענט אונטערשיידן די פענעמער. אלע זענען געקלעדט אין די זעלבע שטייפע קליידער און זענען ענליך צו זיך. אפשר האט עס די עלטער פון פערציג יאר זיי צונויפגעגאסן אין איין פנים? אטא די געלקייט וואס האט ווי א דינער וואקסשיכט פארצויגן דאס בילד. דעם, דעם מענטש דערקענסטו? האָט געפֿרעגט דער אַלטער און געפֿירט מיט אַ פֿינגער איבער דער פֿאָטאָגראַפֿיע. עפּעס יאָ און עפּעס נישט. מיכל האָט זיך דערפֿילט שולדיק און אומבאַהאָלפֿן. דאָס איז דאָך דײַן פֿאָטער! אַזױ? מײַן פֿאָטער? מײַן אײגענער פֿאָטער? האָט ער נאָכגערעדט דעם אַלטנס רייד נאָר מיט טרױער און חידוש. עס איז אים גוט געוועזן וואס אין דער דאזגער פרעמדער שטאט געפינט זיך שוין פערציג יאר דאס בילד פון זיין פאטער. עס איז גארנישט געבליבן, אפילו קיין בילד נישט. איך בין נאך עלטער פון מיין טאטע. דער ווייסער קראגן, דער האלדזשלייף, די קינבאקן. דער לאַנדסמאַן האָט געשאַרט מיט די שטעקשיך איבער די שטיינערנע פּאַלאַטן, ער האָט געוואָלט עפּעס זאָגן, נאָר אַנשטאַט רייד, איז אַרויסגעקומען אַ ניגון, ווי דאָס זשומעריי פֿון שויבן, ווען עס פֿאָרט פֿאַרביי עפּעס אַ שווערער וואָגן. שוין פֿערציק יאָר, האָט געזאָגט מיכל. פֿאַרוואָס שווייגט אַזוי דער אַלטער? ערשט איצט האָט ער זיך געכאַפּט, אַז דער לאַנדסמאַן וועגט זיינע רייד. מיכל האָט אים געוואָלט זאָגן, איך ווייס אז דו מיידסט אויס מיר צו דערציילן וועגן דעם ווי אזוי מיין פאטער איז צוריקגעפארן פון דעם לאנד נאכדעם ווי ער האט דא געלעבט אפאר יאר. איז שוין פֿינף און דרײַסיק יאר, מיין פאטער איז צוריקגעפארן פון דעם האפן דורך וועלכן איך בין אנגעקומען אין לאנד אריין. אה, דו דערמאנסט דאס מיכאל? איך האב געמיינט אז דו ווייסט נישט. צו וואס דערציילן, עס איז פארבינדן מיט א מעשה מיט רחל פון נהלל, עס איז א טרויעריגע דערמאנונג. זיין פרוי איז געווארן אומרואיג, זי איז צוגעקומען צום טיש און געזאגט. פארוואס לאזסטו דעם גאסט נישט פארזוכן דאס עסן, נאר דו רעדסט? הא, עס איז א הייסער טאג, מיר זענען שוין געוואוינט, עסט. א דאנק אייך פרוי, ווי אלט ביסטו מיכל? ווי אלט? האט ער זיך אויפגעכאפט, אזוי אלט ווי די געשיכטע מיט רחל. מיט א יאר שפעטער בין איך געקומען אויף דער וועלט אין מאזאוויא. איך ווייס אלץ, אלץ וואס איז געווען אין נהלל. מיין פאטער האט חתונה געהאט, און מיט אסאך יארן שפעטער האב איך געפונען אין א פארגעסענעם שופלאד רחל'ס בילד. דאָרטן זענען געלעגן ים-שטיינדלעך, אַן איילבערטצווײַגל, אַן אַראַביש פֿערדל באַזעצט מיט פּערלמוטער, אַלט-ירושלים אויסגראַווירט אין קופּער. מיכלען איז גוט עס צו דערמאָנען. עס איז פֿאַרבונדן מיט זײַן קינדהייט. ער האָט דערפֿילט היים, און זײַנע אויגן האָבן באַקומען אַ פֿײַכטן שימער. אָט דער אַלטער שופֿלאָד אין דער שװערער קרעדענץ, װאָס האָט זיך יאָרן לאַנג נישט געװאָלט אױפֿרוקן, דער לעצטער שופֿלאָד רעכטס, ער איז געשטאַנען אױף די קני און גענישטערט אין די אַלערלײ בילדלעך, פֿאָטאָקאַרטלעך, קאָנװערטן מיט מאַרקן פֿון אַלערלײ סטעמפּלען, בילדער אױף האַרטע גרױע טאָװל מיט אײַנגעפּרעסטע קאַליגראַפֿישע אותיות, קעטלעך פֿון זײגערס, נאַקעטע ציפֿער-בלעטער, סוף קאסעט צוויי, המשך אויף קאסעט דרײַ.